היינטיגע פרק איז זייער אינטערעסאנט מצד די סדר, מ'האלט בעצם אינמיטן א מעשה פון ס'געווען א מגיפה וועגן עדת פעור און ס'גייט צוריק קומען, מ'גייט צוריק קומען צו די מעשה נאך א לאנגע הפסקה פון די פרשה און נאך אפאר פרשות גייט אונז צוריק קומען אין פרשת מטות איז נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים, מ'קען טראכטן כאילו אז די אלע פרשות קומען דא אריין אז ס'איז ממש אינמיטן די מעשה אינמיטן די צייט צייט ווי מדין האט געקומען בנות מואב מיט די אידן אין די צייט וואס איז געגאנגען מלחמה נוקם זיין, ס'איז שוין געווען שטייט שוין איינמאל די ציווי אפילו פאר דעם אדער ס'איז דא נאך טעמים פארוואס שטייט די סדר ס'איז דא נאך מעשות אויך אינצווישן וואס האבן געפאסט צו זיין די צייט מ'דארף פונקט פארשטיין די סדר אבער א כלל איז די אלע זאכן זענען פון די לעצטע זאכן וואס מ'טוט פאר אריינגיין אין ארץ ישראל און אויכעט דעמאלטס איז געווען די מעשה מיט בנות מדין מיט די בנות מואב יעצט הייבט זיך אן די פסוק מיט זייער אינטערעסאנט ויהי אחרי המגיפה איז אזוי ווי די אנהייב אינמיטן פון א פסוק אבער דאס איז קלאר די כאילו די המשך נאך די מגיפה איז געווען די נייע אמירה די נייע ציווי צו ציילן די אידן כל יוצא צבא בישראל און ווער איז די ציילערס משה און אלעזר הכהן אהרן הכהן איז שוין נפטר געווארן יעצט בלייבט נאר משה און אלעזר הכהן אז די פסוק שפעטער קאנטראסט זייער קלאר ס'דא די פקודי משה ואהרן הכהן פקודי משה ואלעזר הכהן פקודי משה ואהרן הכהן דאס איז די פקודים וואס האבן געלערנט אנהייב פון די ספר חומש הפקודים פקודי משה ואלעזר הכהן דאס איז וואס אונז האבן פקודים פון ערבות מואב זייער ענליך צו וואס ס'דא א תורה ס'דא תורה פון הר סיני און די תורה פון ערבות מואב דאס איז משנה תורה ס'דא די פקודים פון הר סיני פון אנהייב במדבר סיני ס'דא די פקודים פון ערבות מואב און די פשוט'ע פשט קען זיין ס'האט צוטון מיט דעם וואס ס'איז געווען א מגיפה מ'דארף וויסן וויפיל איז געבליבן אזוי ווי ס'דא איין נקודה אויכעט קען זיין אז דאס איז פשוט איז דאס אזוי ווי מ'גייט זען שפעטער דאס האט צוטון מיט דאס וואס מ'גייט אריינגיין אין ארץ ישראל דארף מען וויסן די די יוצא צבא און בעצם לכתחילה איז אויך געווען דאס נאר אינצווישן איז געווען די פראבלעם פון די מרגלים אז די יענע דור אנשי המלחמה זענען נישט אריין געגאנגען אין ארץ ישראל א צווייטע זאך אזוי ווי אונז לערנט קומט אריין אגאנצע צייט די מלחמת מדין פאר מלחמת מדין גייט מען אויכעט נעמען מענטשן פון די מטות און אזוי ווייטער איז אפשר פארדעם דארף מען אויכעט ציילן די מענטשן א דריטע זאך דא איז, אזוי ווי די תורה פירט אויס אין די פרק, דא לאלה תחלק הארץ איז לויט די משפחות וואס ווערן גערעכנט דא איז געשען אויך די חלוקת הארץ וואס מען גייט זען שפעטער אין פארשידענע פרט וועגן דעם, די בנות צלפחד און אזוי ווייטער, סאו דאס איז נאך א דריטע ריזן, ס'פארשטייט זיך ס'האט צוטון מיט די כיבוש, אבער ס'איז נאך א ריזן מ'זאל וויסן ווער זענען די משפחות יעדע משפחה, הגם מען דארף פארשטיין ס'איז געווען א גורל פאר יעדע משפחה, פאר יעדע שבט וויאזוי דאס האט געארבעט אבער על כל פנים די סדר פון די פקודים האט עס געמאכט צו אונז מאכן סדר אין די נחלת הארץ, פאר דעם אזוי ווי אונז האבן געלערנט בני לוי ווערן עקסטער אויך גערעכנט דא אזוי ווי אונז האבן געלערנט אויך פריער, מ'רעדט ווייל לוי גייט נישט מלחמה און אויך לוי איז נישט נוחל את הארץ אזוי ווי די תורה זאגט דא אויך. נאך א אינטערעסאנטע זאך וואס מען קען באמערקען ביי די פקודים אזוי ווי די סדר פון זייער אסאך פרשות אין סוף במדבר דא, איז אז די תורה מאכט אזוי ווי הערות ווען ס'רעדט פון געוויסע מענטשן וועגן די זאכן וואס זענען געשען אין במדבר, למשל ווען מ'קומט דא אן צו בני ראובן רעדט מען פון קומט מען אן צו דתן ואבירם מ'רעדט דאס איז דער דתן ואבירם וואס זיי הצו על משה, עס איז געווען קורח, און ותבלע אותם, ובני קורח לא מתו, הייסט מען רעכנט, מען זאגט שוין אזוי ווי ווער עס איז געווען, כאילו מען וואלט געקענט לערנען דא די קיצור פון די גאנצע מעשה, אדער מען וויל אזוי ווי אפדעיטן די ליסט, מען אפדעיט די ליסט מיט די ידיעות וואס איז געשען מיט די מענטשן אינצווישן, די זעלבע זאך דא, און עס איז שוין געווען ענליך צו דעם פריער, ביי נדב ואביהוא וימת נדב ואביהוא, און מען פארשטייט נישט וואס איז געשען, נישטא די נעמען אבער צו פארשטיין אז עס איז נישט געבליבן זייער ירושה, די זעלבע זאך ביי ער ואונן ביי יהודה, איז דא אזא קליינע הערה וימת ער ואונן בארץ כנען, דאס זענען אלעס הערות וואס מען דארף וויסן, נאך א גרויסע הערה וואס מען דארף פארשטיין איז די שייכות פון די מפקד און די פריערדיגע מפקד, די סך הכל נומבער איז ענליך, נישט ממש די זעלבע אבער זייער ענליך, אבער אין די פרטים איז דא זייער אסאך חילוקים, סיי אין די משפחות ווערן אויסגערעכנט סיי אין די נומבערס סך הכל פון יעדע שבט וואס ווערט אויסגערעכנט, דאס זענען אלעס זאכן קען פארשטיין אז ס'האט זיך געטוישט, ס'איז געווען אנדערש, נאך דעם צווייטע דור האט זיך געטוישט די אלע שינויים, אדער ס'איז אפילו שפעטער אין די אסר'ע האט עס געווען גרויסע חילוקים וועלכע משפחה איז געווען חשוב'ער און אזוי ווייטער, אבער דאס איז אלס חלק פון די זאכן וואס מ'דארף טראכטן ווען מ'לערנט די פרק. אזוי אויך זענען דא אפאר נעמען וואס זענען נישט ממש די זעלבע נאמען אזוי ווי ס'שטייט פריער, וואס איז נאך א זאך וואס מ'קען מעיין זיין. נאכדעם ווען מען קומט אן צו די פרשה אינמיטן און צווישן זייער אינטערעסאנט יא ס'שטימט ווייל די האבן נאך נוחל געווען און צווישן די פרשת פקודי ישראל און פקודי לוויים שטייט לאלה תחלק הארץ במספר שמות לרב תרבה נחלתו למעט תמעיט נחלתו און שפעטער שטייט די פקודי הלוויים וואס זיי באקומען נישט קיין נחלה אבער עס איז זייער שווער צו פארשטיין וואס הייסט לרב תרבה נחלתו דאס הייסט ווער ס'האט מער פקודים באקומט מער נחלה. מצד שני לכאורה איז עס על פי הגורל, וויאזוי קען זיין על פי הגורל זיך צוטיילן וואס טוט די גורל אויב עס איז דא א הלכה וואס זאגט ווער ס'באקומט מער האט מער איז לכאורה ווייסט מען שוין ווי ס'וועט שטיין דארף נישט קיין גורל, קען אסאך מהלכים אין מפרשים ווי דאס פארשטיין אבער דאס איז א שטיקל א אינטערעסאנטע זאך וואס מ'דארף פארשטיין וואס איז די פארוואס דארף מען האבן די לרב תרבה נחלתו איז פשוט פשט. און וואס איז דער גורל? די צוויי הלכות וואס שטייט דא, איינס לפי פקודיו און צווייטע אך בגורל. און דאס איז משמע כמעט קלאר אז ביי די גורל איז נישט קיין חילוק, שטייט בין רב למעט, איז כמעט א סתירה מפורשת וויאזוי עס דארף ארבעטן די נחלה צו מיט א גורל צו בין רב למעט די לרב תרבה ולמעט תמעיט.